זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף מ ו עמוד א' אביסל אריינציר אביסל אריינציר אינעם עמוד אונז האבן געענדיגט דארטן די שיינע נוסח וואס די בעל הבית איז מברך ווען ער איז צוגאסט ביי יענעם האט די גמרא אויסגערעכנט א שיינע נוסח פון יהי רצון דער עולם האט עס צוויי פינטלעך בערך צוואנציג שורות פון אויבן. עד, מ ו עמוד א', עד היכן ברכת הזימון די שיעור איז מוקדש לעילוי נשמת ר' פסח בן רבי יצחק מאיר, פרעגט די גמרא א שאלה, עד היכן ברכת הזימון וואס איז די שאלה? די שאלה איז אז ביז ווי, ביז ווי אריין אינעם בענטשן גייט ברכת הזימון וואס? אזוי על כל פנים אזוי לערנט רשי וואס דווקא ווען ס'איז דא דריי מענטשן זאגט מען עס אבער ווען ס'איז דא צוויי מענטשן זאגט מען עס נישט אזוי ווי אונז האבן אויבן געזעהן עד היכן ברכת הזימון ביז ווי גייט די ברכת הזימון רב נחמן אמר עד נברך אז די נוסח פון נברך נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו דאס זאגט מען נישט ווען כ'האב נאר צוויי מענטשן רב ששת אמר עד הזן רב ששת קומט מיט א חידוש און ער זאגט אז די ערשטע ברכה די ערשטע ברכה פון ברכת הזן איז א חלק פון ברכת הזימון, ס'ארבעט צוזאמען מיט די נברך, מילא אויב האב איך נישט דא קיין דריי מענטשן, איך האב נישט דא קיין דין זימון, גייט דער יחיד וואס איז וואס ער בענטשט דא, דארף ער אנהייבן ביי נודה לך, א מורא'דיגע חידוש, אלע ראשונים פרעגן אויף רשי ווי קען זיין אזא זאך, באט אונז גיימיר ווייטער דורכגיין די סוגיא ווי רשי און די פני יהושע לייגט. צו אז אויב הייב איך אן די ברכה פון נודה לך קען איך דאך נישט אנהייבן אן א ברוך, ווייל די גאנצע סיבה פארוואס נודה לך האט נישט קיין ברוך איז ווייל ס'איז סמוכה לחברתה, איך הייב אן מיט די ערשטע ברכה פון הזן און דארט איז דא ברוך, משא כ נודה לך וועט נישט האבן קיין ברוך, דא אבער לויט די שיטה אז איך הייב אן גאנץ בענטשן ביי נודה לך דארף איך צולייגן ווערטער, איך דארף זאגן ברוך אתה ה' נודה לך. על כל פנים האבן דא זייער א אינטערעסאנטע מחלוקת צו ווען א יחיד א יחיד וואס בענטשט צו ער זאגט די ברכה פון הזן אדער נישט נימא על כל פנים אזוי לערנט רש י נימא כתנאי גייט יעצט די גמרא טענה'ן אז אפשר איז דאס א מחלוקת צווישן תנאים די זעלבע מחלוקת וואס האבן דא צווישן רב נחמן און רב ששת איז א מחלוקת צווישן צוויי ברייתות דתני חדא אונז האבן געלערנט אין איין ברייתא ווייזן ביטע ווי מ'האלט דתני חדא ברכת המזון, שתיים ושלש דארף מען דא גורס זיין לויט רשי וואס גייט ארויף אויף די ברכה, ברכת המזון איז אמאל איז עס צוויי ברכות און אמאל איז עס דריי ברכות, ותניא אידך, אונז האבן געלערנט אין אן אנדערע ברייתא שלשה וארבעה אמאל איז ברכת המזון דריי ברכות און אמאל איז עס פיר ברכות, זאגט יעצט די גמרא לאמיר מסדר זיין די ברייתא סברוה די וואס האבן געפרעגט דא אז די מחלוקת צווישן ר' נחמן און ר' ששת איז א מחלוקת צווישן ברייתות זיי האבן געלערנט אז דכולי עלמא הטוב והמטיב לאו דאורייתא היא הטוב והמטיב איז א שפעטערדיגע תקנה, ס'איז נישט קיין די דאורייתא'דיגע ברכה פון בענטשן, מילא אונזער לעצטע ברכה פון הטוב והמטיב, דאס איז נישט פארט פון אונזער עקוועישאן, סאו האבן מיר א שאלה צו ס'איז שתיים ושלושה אדער שלש וארבע, רעדט מען נישט פון הטוב והמטיב, מאי לאו בהא קמיפלגי, לאמיר זעהן, אפשר אין דעם קריגט מען זיך מאן דאמר שתיים ושלש, אז אמאל מאך איך צוויי ברכות און אמאל מאך איך דריי ברכות, קסבר עד הזן, ער לערנט אז די ערשטע ברכה פון הזן איז א חלק פון די זימון. מילא ווען א יחיד בענטשט האט ער נאר צוויי ברכות, נודה לך מיט מיט על מיט נודה לך וואס ענדיגט זיך מיט על הארץ ועל המזון און מיט מיט בונה ירושלים, אבער הטוב והמטיב איז דאך נישט קיין דאורייתא איז נישט פארט פון אונזער חשבון, און די ערשטע ברכה פון הזן זאגט ער נישט ווייל א יחיד זאגט נישט דאס. און מאן דאמר ושלש ווען וועל איך האבן דריי, דאס איז ווען איך האב יא מצוה זימון, דעמאלטס האב איך נברך שאכלנו משלו צוזאמען מיט די ערשטע ברכה וואס אונז זאגן מיר דאך א גאנצן צייט אז דאס איז איינס. און נאכדעם האבן מיר די צווייטע ברכה פון נודה לך און נאכדעם די דריטע ברכה פון בונה ירושלים, שטימט די ברייתא פון שתיים ושלש, מאן דאמר שלש וארבע קסבר דער וואס זאגט אז אמאל האב איך דריי ברכות און אמאל האב איך פיר ברכות קסבר עד נברך אז בעצם די זימון ענדיגט זיך ביי נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו דריי ברכות האב איך ווען א יחיד בענטשט פארוואס ווייל כ'האב הזן כ'האב נודה לך און כ'האב בונה ירושלים, און פיר ברכות האב איך ווען איך האב די מצוה זימון, ווייל נברך איז דאך א ברכה בפני עצמה, ס'האט דאך גארנישט קיין שייכות מיט הזן, איך רעכן נברך פאר א ברכה, איך רעכן הזן פאר די צווייטע ברכה, איך רעכן נודה לך פאר די דריטע, און איך רעכן בונה ירושלים פאר די פערדע. דאס איז דאך די מחלוקת, יא ווייל ער זאגט דאך אז. אז ס'איז א חלק פון זימון, קוק איך עס אן ווי איין זאך. זאגט די גמרא אז ס'איז נישט מוכרח. ווען מ'וועט נישט אזוי לערנען די ברייתא איז אנדערש א שטיקל קשיא אויך, ווייל למעשה יעדער האט דאך די איין ברייתא וואס איז בניגוד צו אים און ער האט זיך געדארפט מיט דעם אן עצה געבן, זאגט די גמרא. אז ר' נחמן מתרץ לטעמיה ר' ששת מתרץ לטעמיה יעדער איינער האט זיך אן עצה געגעבן מיט ביידע ברייתות אז ס'זאל שטימען מיט זיין שיטה ר' נחמן מתרץ לטעמיה אונזער ר' נחמן וואס לערנט אז וואס? אז אפילו א יחיד זאגט יא די ערשטע ברכה פון הזן ער האט זיך א עצה געגעבן דכולי עלמא עד נברך יעדער איינער לערנט אז די מצוה זימון וואס פעלט ווען א יחיד בענטשט איז נאר די נברך אבער די ברכה זאגט ער יא מאן דאמר שלש וארבע שטימט דאך געוואלדיג שפיר פארוואס? ווייל אפילו א יחיד האט דריי ברכות ווייל ער זאגט הזן, און ווען ווען אונז האמיר א מצוה זימון אונז האמיר דריי קומט צו די פערדע ברכה און דאס איז נברך דאס איז די מצוה זימון און מאן דאמר שתיים ושלש די ברייתא וואס איז געשטאנען שתיים ושלש וויאזוי וועט זיך ר' נחמן מיט דעם א עצה געבן? אמר לך הכא בברכת פועלים עסקינן מ'רעדט נישט פון א געווענליכע פאל נאר מען רעדט בברכת פועלים, ארבעטער זענען אויף א קלאק, זיי האבן א אנדערע סארט זיי האבן א אנדערע סארט מצוות ברכת המזון האבן מיר אויבן געלערנט פאר ווער ס'געדענקט פותח בהזן וכולל בונה ירושלים בברכת הארץ חזל האבן געגעבן א רעכט אז ווען פועלים יאגן זיך צוריק צו גיין צו די ארבעט דארפן זיי נישט מאריך זיין בברכת המזון זיי קענען נעמען די לעצטע צוויי ברכות וואס דאס איז די ברכה פון על הארץ ועל המזון און די ברכה פון בונה ירושלים קענען מאכן דערפון איינס הזן זאגן זיי געהעריג און די צווייטע צוויי און די נעקסטע צוויי ברכות מאכן זיי אויף איינס, קומט דאך אויס געוואלדיג, ווען א יחיד בענטשט האט ער די ברכה פון הזן, דאס איז די ערשטע ברכה און נאכדעם האט ער די נעקסטע צוויי ברכות וואס איז איין ברכה בלייבט ער מיט צוויי ברכות, דאס מיינט שתיים, ווען ס'איז דא זימון דעמאלטס האב איך דריי ברכות ווייל נברך גייט זיין מיין ערשטע ברכה, הזן גייט זיין מיין צווייטע ברכה, און די נעקסטע צוויי ברכות גייט זיין מיין דריטע ברכה, שטימט דאך אויס געוואלדיג, האבן זייער שיין מסדר געווען ביידע ברייתות. לויט ר' נחמן. ר' ששת איז מתרץ לטעמיה, ר' ששת גייט זאגן אז ביידע ברייתות שטימט לויט זיין שיטה דכולי עלמא עד הזן, אז מצוות זימון איז כולל אין זיך אויך די ערשטע ברכה, און א יחיד וואס בענטשט הייבט אן ביי נודה לך, מאן דאמר שתיים ושלש שפיר שטימט דאך געוואלדיג, פארוואס? ווייל ווען ס'איז א יחיד וואס בענטשט האט ער נאר צוויי ברכות ווייל ער הייבט אן ביי נודה לך, ווען ס'איז א. ווען ווען ס'איז דרײַ וואס בענטשן האט מען מצוות זימון וואס איז נברך צוזאמען מיט הזן וואס איז איין ברכה און נאכדעם האט ער די נעקסטע צוויי ברכות איז דרײַ מאן דאמר שלש וארבע וואס טו איך מיט יענע ברייתא קסבר יענע מאן דאמר לערנט אז הטוב והמטיב דאורייתא היא ער לערנט אז די ברכה פון הטוב והמטיב איז יא א דאורייתא ממילא קומט צו דא נאך א ברכה יעצט ווען ס'איז יחיד וואס בענטשט האט ער נישט נודה לך אבער ער האט שלש, ווייל איך לייג צו הטוב והמטיב קומט צו א דריטע ברכה, און ווען ס'איז יא דא מצוות זימון האב איך ארבע, פארוואס ווייל איך לייג צו די ברכה פון הטוב והמטיב? על כל פנים, גייען מיר ווייטער, האמיר דא אריינגעווארפן א פלאקן אז ס'דא א מאן דאמר וואס לערנט אז הטוב והמטיב איז א דאורייתא, די גמרא גייט אונז אבער ברענגען דריי ראיות, אזוי ווי אונז נעמען אן אז הטוב והמטיב די לעצטע ברכה איז נישט קיין דאורייתא, נאר ווי רשי גייט זאגן אויף עמוד ב', דאס האבן חזל. מתקן געווען עס איז כמעט נישט מענין פון ברכת המזון, דאס האבן חזל מתקן געווען אלס א ברכה אויף די הרוגי ביתר ווען זיי זענען געקומען לקבורה, מ'וועט באלד זען די רשי אינעווענדיג, זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' יוסף תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא, א ראיה האסטו אז הטוב והמטיב איז נישט קיין דאורייתא ברכה שהרי פועלים עוקרים אותה, פועלים ארבעטער דארפן עס בכלל נישט זאגן, אזוי ווי אונז האבן מיר פריער געזען איז. אויב וואלט עס געווען א דאורייתא איז זיין אייד צו וויין תפילין, מ'קען נישט גיין עוקר זיין א דאורייתא אפילו ווען דו יאגסט דיך צו די ארבעט, אבער אויב איז עס א דרבנן פארשטיי איך אז די זעלבע רבנן וואס זיי האבן מתקן געווען די ברכה זיי האבן געזאגט הפה שאסר הפה שהתיר אז ווען דו דארפסט גיין ארבעטן איז נישט דא בכלל דער חיוב, אבער פון דעם וואס מ'זעט אז פועלים קענען איגנארירן די ברכה פון הטוב והמטיב מוז זיין אז ס'איז א דרבנן איין ראיה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא נאך א ראיה. אז די ברכה פון הטוב והמטיב איז נישט קיין דאורייתא, פארוואס? דאס קענסטו זען פון די סטראקטשער פון די ברכה, עפן אויף א סידור, קוק ווי אזוי די ברכה איז געסטראקטשערט, וועסטו זען אז ס'איז בהכרח נישט קיין דאורייתא, פארוואס? שהרי פותח בה בברוך, ואינו חותם בה בברוך, ס'הייבט זיך אן מיט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם. הטוב והמטיב וואס ענדיגט זיך מיט אל יחסרנו, וועלן מיר שוין אויסשמועסן וואס די ראיה איז, אבער קודם מאכט די גמרא א הקדמה, די גמרא ברענגט א ברייתא, כדתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, כל הברכות כולן פותח בהן בברוך וחותם בהן בברוך, די לכתחילה'דיגע נוסח פון א ברכה איז אז איך הייב אן בברוך און איך ענדיג בברוך, למשל די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה, ברוך אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו, איך ענדיג ברוך אתה ה' מגן אברהם, אזוי אויך איז למשל די ברכה פון קידוש, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת איז דאס די אריגינעלע וועג וויאזוי א ברכה איז געשריבן, חוץ מברכת הפירות און ברכת המצות וואס איז זייער קורצע ברכות און ס'פארט נישט אוועק אין א אנדערע ענין, די גאנצע ברכה איז איין ענין, איז פעלט זיך נישט אויס קיין נייע חתימה, אדער ברכה הסמוכה לחברתה, ווען כ'האב. א ברכה איינס לעבן דעם צווייטן, למשל די צווייטע ברכה פון שמונה עשרה וואס איז אתה גבור לעולם השם וואס קומט נאך די ערשטע ברכה, איז נוצט מיך שוין די די די פתיחה פון די ערשטע ברכה אז איך דארף נישט יעצט מאכן קיין נייע פתיחה, אדער די ברכה אחרונה שבקריאת שמע, דאס איז אמת ויציב ווייל. כ'נעם אן אז קריאת שמע הייסט נישט קיין הפסק, מילא אלעס איז בהמשך פון ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם יוצר האור, אזוי ווי אהבה רבה פארשטייט יעדער איינער אז ס'דארף נישט קיין נייע פתיחה, פארוואס ווייל כ'האב די פתיחה פון ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם יוצר האור, איז אמת ויציב קוק איך אויך אן ווי כ'האב די פתיחה פון יוצר האור און ס'הייסט נישט אז קריאת שמע האט מפסיק געווען. שמועסט די ברייתא אויס יש מהם שפותח בהן בברוך ואין חותם בברוך אזוי ווי אונז האמיר יעצט געזאגט ווען א ברכה איז זייער קורץ ויש מהם שחותם בהן בברוך ואין פותח בברוך, אזוי ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט, דאס איז ווען ס'איז ברכה הסמוכה לחברתה. פירט אבער די ברייתא אויס והטוב והמטיב, פותח בברוך, ואינו חותם בברוך, כ'הייב אן מיט א ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הטוב והמטיב, איך בין נישט און איך בין נישט חותם בברוך, עד כאן איז די לשון פון די ברייתא, פירט די גמרא אויס מכלל, דברכה בפני עצמה היא און דאס איז אונזער עיקר ראיה, וואלט עס ווען געווען א דאורייתא'דיגע ברכה וואלט עס געווען בהמשך פון די ערשטע ברכה פון הזון, און אזוי ווי נודה לך רחם נא, ובנה ירושלים אלעס הייבט זיך נישט אן מיט ברוך, פארוואס? ווייל ס'איז אלעס איין המשך, אלעס איז די זעלבע ענין פון ברכת המזון, און כ'האב די ערשטע פתיחה וואס הייבט זיך אן ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הזון את העולם כולו בטובו, אויב וואלט. הטוב והמטיב געווען בהמשך פון מיינע ערשטע דריי ברכות, וואלט איך נישט געדארפט קיין פתיחה פון ברוך, פון דעם וואס איך האב א פתיחה פון ברוך זעהט מען אז ס'איז א נייע ברכה, ס'האט נישט ס'גייט ס'איז בכלל נישט קיין ס'איז בכלל נישט די זעלבע ברכה פון ברכת המזון וואס האמיר געהאט ביז יעצט, דא קען מען אריין קוקן אין רש"י די צווייטע רש"י פון עמוד, דלאו סמוכה לחברתה היא, איך קוק עס בכלל נישט אן ווי סמוכה לחברתה, פארוואס שאינה מברכת המזון, ס'האט. ס'איז נישט די זעלבע כאראקטער פון די פריערדיגע ברכות, אלא על קבורת הרוגי ביתר תקנוה מ'האט עס מתקן געווען אינגאנצן אנדערש, פרעגט שוין תוס' אויב כ'האב דא א נייע ברכה, פארוואס ענדיג איך מיט אל יחסרנו און איך פיר נישט אויס נאכאמאל ברוך אתה ה', ס'האט מען דאך געזאגט אז די אריגינעלע סטראקטשער פון א לענגערע ברכה איז אז איך הייב אן מיט ברוך און ענדיג אויס ברוך, גאר קליינע ברכות און ברכות המצוות על נטילת לולב, איז נישט דא וואו איך זאל דארפן נאכאמאל אנהייבן מיט א חסימה, ענפערט תוס' אז די אריגינעלע ברכה פון ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם איז אויך געווען א קורצע פון הטוב והמטיב איז אויך געווען א קורצע ברכה הטוב והמטיב פינטל שפעטער האט מען צוגעלייגט שלש מלכיות שלש גמולות שלש הטבות מען האט צוגעלייגט געוויסע נוסחאות אבער איינמאל די ארגינעלע נוסח דערפון איז געווען א קורצע ברכה איז געבליבן נאר מיט א פתיחה אן א חסימה. עכ"פ האבן מיר געענדיגט נאך א ראיה האבן מיר געענדיגט נאך א ראיה אז מען זעהט אז די ברכה פון הטוב והמטיב איז נישט קיין דאורייתא אלעס אפצואווענדן די פריערדיגע.

כ'האב געטראפן א גאנצע ספר וואס הייסט מימרות דרבי נחמן בר יצחק און זיי ברענגען דארט אזא זאך וואס כ'האב קיינמאל נישט געהערט אז די הייליגע חוזה האט געזאגט אז לערנען מימרות רבי נחמן בר יצחק איז א סגולה פאר יראת שמים און געוויסע צדיקים פלעגן מקפיד זיין פארן דאווענען צו לערנען א מימרא פון רבי נחמן בר יצחק די ספר איז ארויסגעגעבן געווארן דורך די טאטע פון רבי יואל לאנדא מיט א פירוש איז איז די אייבערשטער אזוי מזמין געווען אונז צו האבן די זכי' היינט צו לערנען א מימרא פון רבי נחמן בר יצחק וואס זאגט רבי נחמן בר יצחק תדע ראיה אז. הטוב והמטיב לאו דאורייתא, שהרי עוקרין אותה בבית האבל, ס'קומט בבית האבל לערנט ר' עקיבא, עכ"פ איין שיטה אין די ברייתא גייט זיין אז ס'נישט דא קיין חיוב צו זאגן הטוב והמטיב איז ווייטער די זעלבע סברה, וואלט עס געווען א דאורייתא וואלט עס געווען נאן נעגאושעבל אז ס'איז א דרבנן, קענען די רבנן זאגן אז אין א בית אבל זאגט מען נישט כדתניא האבן געלערנט אין א ברייתא. מה הם אומרים בבית הבל? וואס זאגט מען בבית האבל לערנט תנא קמא ברוך הטוב והמטיב אז מען ביזנעס עז יוזשעל ווי די גמרא פארשטייט יעצט מען מאכט געהעריג די ברכה ברוך הטוב והמטיב רבי עקיבא אומר ברוך דיין האמת אז מען זאגט נישט ברוך הטוב והמטיב ברוך דיין האמת איינמאל רבי עקיבא פארשטייט אז איך קען נעמען די הטוב והמטיב און עס נישט זאגן מוז זיין אז ס'איז דרבנן פרעגט יעצט די גמרא הטוב והמטיב אין דיין האמת נאר די גמרא פרעגט יעצט צוריק אויף תנא קמא, תנא קמא האלט אז מען זאגט נאר הטוב והמטיב איך מאך מיך בכלל נישט וויסענדיג אז איך בין אין א בית האבל. זאגט די גמרא לא אלא אימא אף הטוב והמטיב אז אוודאי איז תנא קמא מסכים אז איך זאג אויך דיין האמת, נאר זיי לערנען אז מען זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הטוב והמטיב דיין האמת, און ר' עקיבא לערנט אז איך זאג נאר דיין האמת איך דארף זאגן קיין הטוב והמטיב פארציילט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע מעשה מר זוטרא איקלע לבי רב אשי מר זוטרא איז אנגעקומען אין שטוב פון רב אשי איתרע ביה מילתא עס האט פאסירט א טראגעדיע אז עס איז געשטארבן א קינד פון רב אשי זאגט די הייליגע נימוקי יוסף איז פתח ובריך האט די צדיק רב אשי ווען עס איז געקומען צו בענטשן האט ער געזאגט הטוב והמטיב קל אמת דיין אמת, דאס איז ווי מען האט עס אמאל יעצט געזען בשיטת תנא קמא, מען זאגט ביידע, אז מען זאגט הטוב והמטיב און מען זאגט אויך דיין האמת, נישט ווי רבי עקיבא אז מען לאזט אויס הטוב והמטיב, און ער האט ממשיך געווען מיט א לענגערע נוסח האט ער געזאגט, שופט בצדק, די אייבישטער איז א שופט בצדק לוקח במשפט, ער נעמט צו מיט משפט ושליט בעולמו און ער געוועלטיגט אויף זיין וועלט, ס'איז א מורא'דיגע חיזוק די גמרא, שליט בעולמו ער געוועלטיגט אויף די וועלט לעשות בו כרצונו, כי כל דרכיו משפט, ס'איז נישט קיין בטעות, יעדע זאך וואס דער אייבערשטער טוט איז מיט א חשבון, ס'איז אויף די ריכטיגע צייט, ס'איז אויף די ריכטיגע מינוט ווייל אזוי האט עס געדארפט זיין, שהכל שלו, אלעס איז זיינס, ואנחנו עמו, אונז זעמיר זיין פאלק, ועבדיו אונז זעמיר זיינע קנעכט, אונז פרעגן מיר נישט קיין קשיות, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו, גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים, על כל פנים האבן מיר דא געהאט א שיינע לאנגע נוסח וואס מ'האט אריינגעלייגט אין הטוב והמטיב בבית האבל די פוסקים זאגן שוין אז היינט איז נישט אזוי די מנהג, זיי פרעגן פארוואס על כל פנים אויף וויפיל ס'איז נוגע קען מען ארויסנעמען עפעס פון די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, האבן מיר געענדיגט מיט דריי ראיות אז הטוב והמטיב איז לאו דאורייתא, גיימער יעצט צו א נייע שאלה, גיימער יעצט צו א נייע שאלה, להיכן הוא חוזר פרעגט די גמרא.

אז ווען דריי מענטשן עסן צוזאמען און צוויי האבן שוין געענדיגט זייער סעודה און זיי ווילן גיין בענטשן קענען זיי מחייב זיין דעם דריטן אז רבי איד מאך א ברעיק, מאך א ברעיק אין דיין סעודה און בענטש און ווארט, זיי דיך מצרף צו אונזער זימון און נאכדעם קענסטו צוריק גיין צו דיין סעודה, אויב איינער געדענקט האבן מיר געהאט אזא גמרא, פשט איז אזוי, אויב איינער וויל בענטשן קען ער נישט הייסן צוויי מענטשן לייג אראפ די לעפל, אבער אויב צוויי מענטשן ווילן בענטשן איז ממידת דרך ארץ אז יענער זאל מפסיק זיין אין זיין סעודה און זאל זיך מצרף זיין לזימון למעשה מ'האט געענדיגט מ'האט געענדיגט זימון יענער מענטש איז צוריק געגאנגען עסן ווערט יעצט א שאלה דער יחיד ווי הייבט ער אן זיין בענטשן לויט רב ששת איז דאך דא א ריזיגע נפקא מינה ווען איך האב א יחיד וואס בענטשט ביז א זימון וואס בענטשט ווען א יחיד בענטשט הייבט ער אן ביי נודה לך ווען איך האב א ווען כ'האב א זימון וואס בענטשט הייבט מען אן ביי הזן, דער מענטש איז אין א אינטערעסאנטע סינעריאו, ער האט געהאט מצוות זימון ווייל מ'האט אים מצרף געווען, ער האט געגעסן צוזאמען, אבער נאכדעם האט ער ווייטער ממשיך געווען, ווען ס'קומט אן צו זיין בענטשן איז ער שוין א יחיד, האט ער א דין יחיד אז ער דארף אנהייבן ביי נודה לך אדער האט ער א דין זימון אז ער קען אנהייבן ביי הזן, אזוי לערנט רש"י פארשטייט זיך אז די אסאך ראשונים דינגען זיך ס'האט אסאך פראבלעמען, רש"י'ס מהלך באט אונז כדרכינו גיימיר זיך האלטן ווייטער בשיטת רש"י. להיכן הוא חוזר, דער יחיד וואס איז נצטרף געווארן לזימון, ווי גייט ער צוריק רב זביד משמיה דאביי אמר חוזר לראש, אז ער קען גיין בענטשן פון אנהייב, ווייל כ'קוק עס אן ווי זיין בענטשן איז א זימונ'דיגע בענטשן, מילא קען ער בענטשן הזן, ורבנן אמרי למקום שפסק אז ניין. אז ווייל ער למעשה האט ער ווייטער געגעסן, יעצט קומט ער בענטשן ווי א יחיד, הגם מ'האט אים פריער מצרף געווען איז אבער זיין בענטשן איז א יחידות'דיגע בענטשן, איז מילא דארף ער בענטשן פון נודה לך למקום שפסק ווייל דארט האלט ער וועגן וועגן די הזן האט מען דאך שוין געזאגט פריער והלכתא און די הלכה איז למקום שפסק, פארציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה, אמר ליה ריש גלותא לרב ששת דער ריש גלותא איז געווען די הויפט פון די. פון די אידן אין בבל האט ער געזאגט פאר רב ששת האט געזאגט פאר רב ששת אף על גב דרבנן קשישי אתון אפילו עטס זענטס אלטע תלמידי חכמים אלטע בבלישע תלמידי חכמים איז אבער פרסאי די תלמידי חכמים פון פרסי פון פרס בצרכי סעודה בקיאי מינייכו זיי ווייסן בעסער וויאזוי זיך אויפצופירן וואס זאל זיין די עטייער וואס זאל זיין די עטישע וועג וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן ביי א סעודה. האט ער געזאגט אזוי, בזמן שהן שתיים מטות, אויב נאר צוויי מענטשן עסן צוזאמען, און די סדר איז געווען דעמאלטס אז מ'פלעגט עסן בהסיבה, און רש"י לייגט עס זייער שיין אראפ, יעדער האט זיך געהאט זיין אייגענע בעטל, און מ'איז געזיצן אנגעליינט, מראשותיו איז געווען אנגעליינט אויף די לינקע זייט און די פיס איז אראפגעהאנגען, איז בזמן שהן שתיים איך דארף וויסן וויאזוי שטעל איך דא אויס די בעטלעך, כ'האב וויאזוי מאך איך דא מיין סדר, איז בזמן שהן שתיים מטות גדול מסב בראש. ושני לו למעלה הימנו, כ'לייג דעם דעם בעטל פונעם גדול לייג איך דא, און צו קאפנס פון אים, למעלה הימנו גייט מיינען צו קאפנס, לייג איך לייג איך דער וואס איז דער וואס איז איינס חשוב'ער נאך אים, ובזמן שהם שלוש, ווען איך האב דא דריי מענטשן, איך האב דא דריי בעטלעך וואס איך דארף אויסשטעלן, איז גדול מסב באמצע, ווייל יענץ איז די חשוב'סטע פאזישאן, אז ווען דער גדול איז אינדערמיט. שני לו למעלה ממנו, לייגט מען צו קאפן, שלישי לו למטה, לייגט מען צו פיסנס פון אים. אזוי האט ריש גלותא געזאגט פאר ר' ששת אז דאס איז די אויסגעהאלטענסטע וועג וויאזוי מען זאל אויסשטעלן די בעטלעך, אז דער וואס איז איינס נעקסט חשובער צום גדול ער זאל זיין צו זיין קאפן טענה'ט ער יעצט רב ששת אז דאס איז נישט קיין פראקטישע מהלך וויאזוי אויסצושטעלן א סעודה אמר ליה וכי בעי אשתעויי בהדיה ער ליגט דאך אזוי יא ווען א מענטש ליגט אזוי און זיין חבר איז דארט און ער וויל רעדן צו אים וויאזוי דארף ער רעדן צו אים בבבבב ער זעהט דאך אים נישט זיי זעהן זיך נישט ווען יענער איז דארט ווען יענער איז למטה ממנו זעה איך אים אפילו איך ליג אבער ווען יענער איז למעלה ממנו ער ליגט אויף יענע זייט איך זעה אים נישט. דאס טענה'ט ער אים וכי אשתעי בהדיה, ווען ער וויל רעדן מיט דעם וואס איז שני, דער וואס איז צווייט אין זיין דרגה, מתריץ תרוצי ויתיב, דארף ער זיך אויפזעצן משתעי בהדיה נאר אזוי זאל ער קענען רעדן, ס'נישט קיין כבוד אז יעדעס מאל ער וויל רעדן דארף ער זיך אויפזעצן, מילא טענה'ט רב ששת אז דאס איז נישט קיין פראקטישע וועג וויאזוי מ'זאל אויסשטעלן די בעטלעך. אמר ליה האט ער אים געענטפערט שאני פרסאי. דמחוו ליה במחוג, די פרסיים, זיי פארשטייען זיך אויפען ווינק, ער קען אויפהויבען זיין הענט, זיי האבען געהאט א סדר פון רעדען ברמיזה בקריצה, מילא ער קען אויפהייבען זיין הענט און אים ווייזען אזוי, און הערען קען ער דאך פון יענעם, און יענער זעהט דאך אים אויך ווען יענער איז דארט, מילא דאס איז נישט קיין פראבלעים, ער וועט זיך נישט דארפען אויפזעצען. האט רב ששת ווייטער געפרעגט, מים ראשונים מהיכן מתחילים, ווען מען ברענגט אריין נטילת ידים, צו וועם ברענגט מען עס צוערשט, אמר ליה מן הגדול, מען הייבט אן ביים גדול, אויב אין אנדערע ווערטער פרעגט אים אזוי, אויב דו ביסט אזוי בקי אין די עטישקייט פון א סעודה וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן, איך האב נאך הלכות צו פרעגן, וועם הייב איך אן מים ראשונים, וועם ברענגט מען ערשט אריין נטילת ידים? האט ער געזאגט, אמר ליה מן הגדול, האט ער אים געפרעגט, ישב גדול וישמור ידיו עד שנוטלין כולם, ער וואשט זיך די ערשט, און ער שטייט דארט מיט זיין הענט, און ער שטייט און ווארט ביז יעדער איינער וואשט זיך, און ער דארף היטן זיין הענט, ס'איז נישט קיין כבוד. דאס עפעס א מהלך אז ער וואשט זיך די ערשט, ס'בכלל נישט קיין כבוד. אמר ליה דאס נישט קיין פראבלעם ס'נישט קיין פראבלעם לאלתר מייתי תכא קמיה יעדער פלעגט באקומען אזא קליין טישל מ'האט אים טאקע אריין געברענגט זיין טישל ער דארף טאקע נישט ווארטן ער וואשט זיך די ערשט און ער ווארט נישט אויף קיינעם און ער מאכט זיך זיין המוציא מים אחרונים מהיכן מתחילים פרעגט ר' ששת ווייטער ענק ענק פרסיים מים ראשונים מים אחרונים מהיכן מתחילים. ווי הייבט זיך אן? מיט וועם הייבט מען אן צו וואשן מים אחרונים? אמר ליה מן הקטן, מען הייבט אן ביים קלענסטן, ס'איז נישט אזא כבוד די גאנצע מים אחרונים, איז הייבט מען אן ביים קלענסטן, און מען ווארט אויס ביז מען קומט אן צום גדול, פרעגט ער אים וגדול יתיב וידיו מזוהמות, ער שטייט מיט שמוציגע הענט, און עד שנוטלין כולן ביז יעדער וואשט, אמר ליה לא מסלקי תכא מקמיה, ווען דער קטן הייבט אן וואשן האט נאך דער גדול זיין קליין טישל און ער האלט נאך אינמיטן עסן, מילא ער זיצט נישט דארט מיט ידיים מזוהמות און ער שטייט און ווארט, ער עסט ווייטער, ביי די טיים יעדער האט שוין געוואשן מים אחרונים און מען קומט אן צו אים דעמאלטס טראגט מען אוועק זיין טישל, מילא איז נישט קיין פראבלעם. אמר רב ששת האט אים רב ששת געזאגט האסט דיך זייער שיין ארויסגעדרייט פון אלע מיינע פראבלעמען, אבער אנא מתניתא ידענא, איך ווייס נישט פון קיין חכמה פרסי, איך ווייס פון א ברייתא וואס דארט אין די ברייתא, שטייט פונקטליך וויאזוי איך דארף מיך פירן, וואס איז געשטאנען אין די ברייתא, תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, לאמיר צולייגן אביסל קאפ, כיצד סדר הסיבה ווי איז די סדר פון הסיבה בזמן שהן שתים מטות, אויב האב איך נאר דא צוויי מענטשן איז גדול מיסב בראש, איז דער ערשטער זעצט זיך דער גדול ושני לו למטה הימנו, אנדערש ווי פריער. איך לייג אים פון אונטן, איך לייג אים צו מיין פיסנס, אזוי איך זאל קענען רעדן צו אים געהעריג, איך זאל אים זען, איך זאל נישט דארפן מאכן קיין קריצעס ווייל יענער איז דארט. איז בזמן שהן שלש, אויב האב איך דריי, בזמן שהן שלש מטות גדול מיסב בראש, נישט אינדערמיט, נאר דער ערשטער. שני, דער צווייטער, לו למעלה הימנו, שני לו למעלה הימנו, יעצט קען איך יא לייגן דער וואס איז צווייטער אין ראנג. צווייטע בכבוד'יג קען איך לייגן צו מיין קאפנס, איי איך גיי נישט קענען רעדן צו אים ס'נישט קיין פראבלעם איך קען רעדן צום דריטן שלישי לו דער וואס איז די דריטע אין ראנג למטה הימנו אים לייג איך צו מיין פיסנס אבער איך וויל נישט לייגן דעם שני אויף א וועג וואס די שלישי זאל זיין מער בכבוד'יג לייג איך אים לראש. איי, איך האב א פראבלעם אז איך קען נישט רעדן מיט אים. דאס איז נישט אזא פראבלעם ווייל איך קען רעדן מיטן שלישי, איך האב צו וועם צו רעדן. מים ראשונים, ווען ס'קומט צו מים ראשונים איז מתחילין מן הגדול, אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט אז איך הייב אן מיטן גרויסן און ווי רש"י לייגט צו, איך ברענג אים תיכף אריין דעם טישל אזוי דארף ער נישט ווארטן. מים אחרונים, דא קומט א אינטערעסאנטע מהלך, בזמן שהם ה', ווילאנג ס'איז נאר דא פינף אדער ווייניגער איז מתחילין מן הגדול, ווייל דער גדול גייט דאך בענטשן און ווער ס'בענטשט ער וואשט מים אחרונים די ערשטע, איך האב נישט קיין פראבלעם אז ס'איז דא נאך אפאר מענטשן וואס דארפן בענטשן ער דארף ווארטן, זאגן די ראשונים אז ס'איז דא אן ענין פון מעיין זיין בברכת המזון פאר א איד בענטשט זאל ער זיך מתבונן זיין אביסל וואס ער גייט יעצט זאגן, און די פאר מענטשן הייסט עס נישט קיין בזיון אז ער שטייט און ווארט,

נאכדעם וואשן די אנדערע פיר און נאכדעם בענטשט מען. פירט די ברייתא אויס, ולמקום שמים אחרונים חוזרין לשם ברכה חוזרת, דער וואס האט די ערשטע געבענטשט פון די לעצטע פינף, ער איז דער גדול וואס מען האט מכבד געווען מיט מים אחרונים און ער האט די מצוה פון ברכת המזון, ווייל ווער ס'בענטשט מים אחרונים דעם ערשטע פון די לעצטע פינף, יא, נישט דער קטן וואס האט אנגעהויבן הונדערט מענטשן צוריק פון די לעצטע פינף וואס ער איז מכובד געווארן מיט.

בסעודתא קמיה דרבי זענען געזיצן און געגעסן א סעודה פאר רבי אמר ליה רבי לרב האט רבי זיך אנגערופן פאר רב קום משי ידך גיי וואש דיך דיינע הענט מים אחרונים חזייה דקא מרתת האט זיך רב'ס הענט גענומען ציטערן ער האט מורא געהאט אפשר די רבי געט אים א פסק אז ער עסט צו סאך אדער די רבי זאגט אים אז דיינע הענט זענען שמוציג און עס איז געווען אזוי ווי א אויך א געוויסע פסק א געוויסע פחיתות הכבוד אז ער עסט נישט ריכטיג, אמר ליה האט אים רבי חייא געטרייסט בר פחתי דו בן גדולים עיין בברכת מזונא קאמר לך ער מיינט דיך צו מכבד זיין מיט ברכת המזון פארוואס און ווער ס'איז וועם מ'איז מכבד ערשט מיט מים אחרונים ער באקומט ברכת המזון. קען לערנען נאך א שטיקל דער עולם וועט מוחל זיין תנו רבנן די רבנן געלערנט. אונז האבן דא יעצט געלערנט אז ווען ס'קומט צו מצוות ברכת המזון, אדער ווען ס'קומט צו מצוות הסיבה, יא, איז מען מכבד דעם גדול ערשט, זאגט יעצט די גמרא אז נישט איבעראל איז מען מכבד, ס'דא אנדערע גמרות אז אין א מרחץ איז מען נישט מכבד, זאגט די גמרא אין מכבדים לא בדרכים, אונטערוועגנס, צוויי מענטשן וואקן אויפן וועג, אינמיטן טרעפט ער א גדול, ס'נישט קיין פלאץ צו אים צו זאגן גיי פאראויס, די ראשונים זאגן אז. איין מהלך איז ווייל ס'איז אין לדבר סוף, א גאנצע צייט וועסטו זיין ביזי מכבד זיין מענטשן וועסט נישט אנקומען צו דיין פלאץ דארפסט אנקומען, אנדערע מהלך איז אה ס'וועט ווערן א טרעפיק מ'שטעלט זיך אפ, אקעי דו גיי קודם דו גיי קודם, מ'דארף לאזן די פלאו פונעם רשות הרבים גיין ולא בגשרים זאגן די ראשונים ס'איז א סכנה ס'איז א גשר נישט קיין פלאץ ווי מ'האלט זיך אויף. מען זאל זען ווי שנעלער דורך צו גיין צו דעם גשר ולא בידיים מזוהמות, און נישט ווען ס'קומט צו וואשן מים אחרונים פרעגן אלע ראשונים אונז האבן יעצט גענדיגט זאגן אז דער גדול וואשט זיך יא מים אחרונים, די ערשט און דא זאגסטו מיר יעצט ולא בידיים מזוהמות אז ביי מים אחרונים איז נישט דא קיין כיבוד, יעדער קען זיך וואשן וויאזוי מען וויל, זאגן די ראשונים אז אוואדע ווען איך האב הונדערט מענטשן און פינף און ניינציג פון זיי דארפן זיך גיין וואשן איז נישטא קיין סדר, און ווען איך קום צוריק צו די לעצטע פינף איז האב איך נאר דעם סדר אז דער גדול וואס גייט בענטשן דארף זיך וואשן מים אחרונים ערשט, נישט ווייל איך וויל אים מכבד זיין מיט מים אחרונים נאר ווייל איך וויל מכבד זיין מיט בענטשן, ס'איז א אנדערע דין, אבער די אנדערע פיר צווישן זיך איז ווייטער נישטא קיין דין. אז כל הגדול גדול קודם, ס'איז נאר איין דין אז דער וואס בענטשט, דער וואס איז די גדול וואס דארף בענטשן, דארף זיך וואשן מים אחרונים, אבער ס'האט מיט די דין ברכת המזון, נישט מיט די דין פון מים אחרונים, פארציילט די גמרא א מעשה, זייער אינטערעסאנטע מעשה, רבין ואביי, הוו קאזלי באורחא זענען געגאנגען אין וועג, קדמיה חמריה דרבין לדאביי, די פערד פון, נישט די פערד, די אייזל פון רבין איז געגאנגען פאר אביי, ולא אמר ליה, ניזיל מר. האט אים נישט געזאגט, דו גיי פאראויס, ער האט נישט אפגעגעבן דעם כבוד, ער האט נישט אפגעגעבן דעם כבוד פאר אביי, אמר האט אביי געזאגט מדסליק האי מרבנן ממערבא, די סדר פון רבין איז געווען אז ער איז כסדר געפארן קיין ארץ ישראל און צוריק קיין בבל און געברענגט מימרות פון רבי יוחנן האט ער געזאגט זייט ער קומט דער זייט ער רבין קומט פון פון ארץ ישראל צוריק קיין בבל איז גס ליה דעתיה ס'איז אים אריין א געוויסע גאווה אין קאפ אז ער פירט זיך נישט אויף ווי עס פאסט. אין נישט מכבד קיין בדרכים און פארציילט די גמרא ווייטער כי מטא לפתחא דבי כנישתא ווען זיי זענען אנגעקומען צום טיר פון בית מדרש אמר ליה ניעל מר דעמאלטס האט רבין מכבד געווען אביי אז ער זאל אריין גיין קודם אמר אביי ועד השתא לאו מר אנא ביז יעצט בין איך נישט געווען קיין מר ביז יעצט בין איך נישט געווען דיין רבי האסט מיך נישט געדארפט אפגעבן כבוד וואס איז דיין אייזל געלאפן פאראויס אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אין מכבדין אלא בפתח שיש בה מזוזה איך האב אזוי מקבל געווען פון רבי יוחנן ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל אז די דין כיבוד פאר א גדול איז נאר ביי פתח וואס האט א מזוזה, פרעגט די גמרא דאית בה מזוזה אין דלית בה מזוזה לא האט עס טאקע ממש צו טוהן ליטערלי דארט ווי עס איז דא א מזוזה, אלא מעתה בית הכנסת ובית המדרש דלית בהו מזוזה הכי נמי דאין מכבדין בית הכנסת בית מדרש האבן מעיקרא דין נישט קיין חיוב מזוזה, זאלסטו מיר וועלן זאגן אז דארט איז נישט דא קיין דין צו מכבד זיין א גדול, מצד סברא מאכט עס נישט קיין סענס, ועוד אז דא די מעשה איז דאך געווען פארקערט, זיי זענען אנגעקומען לבי כנישתא, האט רבין געזאגט פאר אביי ניעל מר, זעסטו דאך אפילו במקום ווי כ'האב נישט קיין מזוזה, נאך אלץ דא א דין כיבוד אלא אימא בפתח הראוי למזוזה די כוונה פון רבין בשם רבי יוחנן איז געווען אז בפתח הראוי למזוזה ווען כ'האב א געהעריגע טיר וואס די טיר איז מצד הלכות מזוזה וואלט עס ווען געווען מחיוב במזוזה דארטן איז דא א דין כיבוד אבער ווען איך רעד פון דרכים אזוי ווי אונז האבן אויבן געהאט אדער פרוצות זאגט רש"י פרוצות מיינט סתם מ'וואקט אריין עפעס א אויפגעשטויסענע א צובראכענע וואנט ס'איז נישט די געווענליכע אריינגאנג איז נישט דא קיין חיוב כיבוד. אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אונז האבן שוין כמעט פערטיג אפאר לייכטע זאכן, רב יהודה בריה דרב שמואל האט נאכגעזאגט פון רב אין המסובין רשאין לאכול קודם כלום עד שיטעום הבוצע דער וואס מאכט א ברכה המוציא און איז יוצא אלע אנדערע איז זאלן זיי נישט אנהייבן עסן ביז דער וואס האט געמאכט די ברכה עסט איז ס'נוגע אמאל שבת מען מאכט המוציא און אויב די ווייב איז יוצא דיין ברכת המוציא זי מאכט נישט קיין אייגענע המוציא זאל און זי באקומט קודם המוציא זאל זי נישט אנהייבן עסן פאר דו האסט אנגעהויבן עסן, יתיב רב ספרא וקאמער האט פארראכטן דעם מימרא האט ער געזאגט לטעום איתמר אז די לשון דא איז געווען אין המסובין רשאין לטעום נישט אין המסובין רשאין לאכול, פרעגט די גמרא מאי נפקא מינה וואס איז א חילוק צווישן לטעום און לאכול, ענטפערט די גמרא עס איז טאקע נישט קיין נפקא מינה לדינא נאר שחייב אדם לומר בלשון רבו אונז האבן שוין אויבן געהאט אז געוויסע אמוראים וואס מ'האט געזאגט אז זיי זענען מער מדייק זיי זאגן איבער דעם פונקטליכן לשון סטיו. בית געווען כפול בסטיו איז געווען כפול מיט מיט בענק האבן געהאט עפעס אזא מין לשון אז מ'האט מדקדק געווען דווקא אויף די לשון פון זיין רבי תנו רבנן נאך הלכה פון דרך ארץ שנים ממתינין זה לזה בקערה צוויי מענטשן שערן א שיסל טאמעיטא דיפ און איינער האט זיך אפגעשטעלט ווייל ער וויל גיין טרינקען און איז נישט קיין דרך ארץ אז יענער זאל טרינקען ווייטער אפשר אלס קינד האט מען עס גוט פארשטאנען אז מען האט געשערט א פאטעיטא טשיפ אויב איינער האט געגעסן שנעלער פונעם צווייטן האט יענער געהאט מער על כל פנים ס'נישט קיין דרך ארץ א יענער האט אויפגעהערט עסן איז שטעל דיך דיך אפ און ווארט ביז יענער קומט צוריק שלושה אויב ס'איז דרײַ מענטשן צוזאמען וואס זיי טונקן דעם זעלבן דיפ איז אין ממתינין דעמאלטס דארפן נישט צוויי ווארטן פאר איינעם הבוצע אויב מ'מאכט המוציא אויף א ברויט הוא פושט ידו תחילה דער וואס האט געמאכט די ברכה יא די גדול הבית האט געמאכט די ברכה ער באקומט די ערשטע פון די פון די דיפס און די קאוסלאו ער זאל נעמען ערשט ואם בא לחלוק כבוד לרבו למי שגדול הימנו רשות בידו אפילו ער איז געווען די בוצע לאמיר זאגן ער איז די בעל הבית מעג ער מכבד זיין פון יענעם צו נעמען ערשט פון די דיש וואס זיצט אינמיטן טיש רבה בר בר חנה אינטערעסאנטע מעשה הוה עסיק ליה לבריה בי רב שמואל בר רב קטינא איז א רעבישע שידוך האט זיך משדך געווען מיט האט חתונה געמאכט זיין זון מיט די טאכטער פון רב שמואל בר רב קטינא קדים ויתיב וקמתני ליה לבריה איז די סדר געווען ביי די חתונה אז די חתן פלעגט אויפרייסן די גרויסע חלה, נישט אזוי ווי היינט וואס די חתן איז ערגעץ באהאלטן ביז הודיע שמו ע, איז האט ער אים אויסגעלערנט הלכות דרך ארץ וויאזוי זאלסט דיך פירן ווען די גייסט עפענען די חלה ביי דיין סעודה, האט ער אים געזאגט אין הבוצע רשאי לבצוע, דו זאלסט נישט אנהייבן שניידן די חלה עד שיכלה אמן מפי העונים אמן זאגט די גמרא אויבן איז א חלק פון די ברכה ווען יעדער איינער ענדיגט אמן דעמאלטס קענסטו און די ברויט דארף דאך זיין גאנץ בשעת ברכה, איז ווען יעדער איינער ענדיגט אמן דעמאלטס קענסטו אנהייבן אויפשניידן די חלה, ענדיגן שניידן די חלה. רב חסדא אמר, רב חסדא האט זיך געדינגען און געזאגט מפי רוב העונים אז כ'דארף נישט ווארטן ביז ממש יעדער האט געענדיגט אמן נאר ביז רוב מענטשן האבן געענדיגט אמן, אמר ליה רמי בר חמא מאי שנא רובא דאכתי לא כליא ברכה פארוואס פארשטייסטו אז ווען רוב מענטשן האבן נאכנישט געענטפערט אמן קען איך נישט אויפשניידן די חלה ווייל די ברכה האט זיך נאכנישט געענדיגט, מיעוטא נמי לא כליא ברכה, אז ס'איז דא א מיעוט איז די פשט איז ס'איז דא א חלק מענטשן וואס די ברכה האט זיך נאך פאר זיי נישט געענדיגט, וואס איז די סברה צו זאגן אז איך דארף זיי נישט אויסווארטן אמר ליה שאן שאני אומר כל העונה אמן יותר מדאי אינו אלא טועה א מענטש וואס שלעפט אויס זייער לאנג אמן זאגט תוספות. פארלירט די אמן די גאנצע משמעות, אמן מיינט אמן, אמן מיינט גארנישט, נישט קיין ווארט, און ממילא אז די מענטשן פירן זיך שלא כהוגן דארף איך עס אוודאי נישט עקאמאדעיטן, ממילא דארף איך נאר ווארטן אויף רוב מענטשן וואס זיי ענטפערן א נארמאלע אמן, דער וואס איז סטאק אין זיין אמן, ער זאגט זייער א לאנגע אמן, אויף אים דארף איך נישט אויסווארטן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.